א גוטן טייערע אידן, ברוכים הבאים צו גוט געלט נאמבער פֿיר און דרײַסיק מיט ר' חיים עקשטיין, שלום עליכם חיים.
עליכם שלום ר' פנחס.
א שאלה פאר היינט חיים. יא, א שאלה וואס איז אריין געקומען, איינער פון די מערערע מערערע שאלות וואס זענען אריין געקומען פאר די פראגראם, אויף דיין נאמבער, וואס מיינט פראבעביליטי? איך ווייס וואס די ווארט מיינט, א פראבעביליטי מיינט א מעגליכקייט, ס'קען זיין, ס'איז א היכי תמצא, אבער וואס מיינט עס אויפן סטאק מארקעט?
יא, סאו פראבעביליטי פארשטייט זיך מיינט מעגליכקייטן אזוי ווי דו זאגסט, אבער ס'איז דא זאכן וואס ס'איז מער דא א מעגליכקייט ס'זאל געשען, און ס'איז דא זאכן וואס ס'איז דא א קלענערע מעגליכקייט ס'זאל געשען. למשל, ווען דו האסט א מענטש וואס ס'דרייווט פאר צוואַנציק יאר, און ער האט נאך קיינמאל נישט געהאט קיין עקסידענט, און און ער זעצט זיך יעצט אריין אין די קאר און ער פאנגט אן צו פארן און דו שמועסט מיט דיין חבר וואס זענען די מעגליכקייטן, די פראבעביליטיס אז די מענטש גייט היינט, די טשענסעס, אז ער גייט היינט האבן א עקסידענט, וואס וואלסטו ווען געזאגט? זייער זייער נידריג. זייער זייער א קליינע טשענס, אקעי.
נעם אבער איינע. פארוואס? ווייל די פאקט אז ער דרייווט שוין אזוי לאנג און ער האט נישט געהאט קיין עקסידענט זאגט מיר אז די מענטש געבט זייער אכטונג וויאזוי ער דרייווט.
עקזעקטלי. אקעי. יעצט נעם אבער א מענטש וואס ער האט אן עוורידזש צוואַנציק מאל א יאר א עקסידענט, און פארשטייט זיך קיינמאל איז ער נישט שולדיג.
יא.
אייביג איז שולדיג דער צווייטער.
יענער איז אויך קיינמאל נישט שולדיג? איך קען נישט יענעם, איך קען נאר אים. אפשר איז ער מיר א קרוב. ניין ווייל איך בין אויך קיינמאל נישט שולדיג.
בקיצור, ברוך השם ווי ווייט איך קען דיך מאכסטו נישט קיין עקסידענטס דער באשעפער ווייטער.
אמן.
און דו שמועסט מיט דיין חבר ווען ער זעצט זיך אריין אין קאר, וואס זענען די מעגליכקייטן אז ער גייט היינט מאכן א עקסידענט?
יא.
מיין איך אז ער האט א גרעסערע טשענס. לאמיר עס אנרופן א גרעסערע פראבעביליטי. די פראבעביליטי ער זאל יא מאכן א עקסידענט איז כמעט אזוי הויעך ווי וויפיל מאל ער איז נישט שולדיג. יא? ממש אזוי. יא. ס'איז ממש פונקטליך.
אינטערעסאנטע זאך. יא. יא. כ'דענק, כ'דענק מ'פלעגט זאגן לעבן, לעבן מיין הויז האט געוואוינט א איד, האט זיך געלערנט דרייוון, און ס'איז געווען רחמנא ליצלן, פלעגט מען זאגן אז ווען ער זעצט זיך אריין אין קאר לויפן אלע פרויען אראפ פון סיידוואק. אקעי. סאו דאס איז פראבעביליטי מיט עקסידענטס און מיט דרייוון.
וואס מיין. יא. יעצט טראכט אריין א מינוט ווען דו וואלסט ווען געהאט א קאר אינשורענס קאמפאני. און דו דארפסט דיסיידן פאר וועם דו גייסט יא געבן אינשורענס פאר וועם דו גייסט נישט געבן אינשורענס, וויפיל דו גייסט בעטן פאר יעדן איינעם וועם דו געבסט אינשורענס, איז די וועג וויאזוי דו גייסט עס אפראוטשן איז געבעיסט אויף פראבעביליטיס. ס'איז, און און ביי די וועי פראבעביליטיס קען נאר ארבעטן אויב דו קוקסט אויף אסאך מענטשן אין די זעלבע קאטעגאריע, קענסט נישט קוקן אויף איינעם, ווייל ביי איינעם קען עס אדער יא געשען אדער נישט געשען, פארשטייט זיך ס'א קליינע טשענס אז ס'גייט געשען, באט אויב ס'גייט געשען קען זיין א גרויסע שאדן. סאו דו דארפסט קוקן אויף די אקראס די באורד פאר אסאך מענטשן אין די זעלבע קאטעגאריע דארפסטו קוקן וויאזוי וויאזוי זענען די מענטשן אן עוורידזש, ווען איך קוק אויף די גרופ מענטשן וואס איז די פראבעביליטי אז זאכן גייען געשען און וויפיל איז די פראבעביליטי, סאו למשל אויב דו האסט טויזנט מענטשן וואס זענען אין די קעטעגארי אז זיי האבן נישט געמאכט קיין עקסידענט אין די לעצטע צוואַנציק יאר, איז בעיסד אויף א געוויסע אנדעררייטינג מאדעל, א געוויסע וועג פון קוקן, גייען זיי זאגן לאמיר זאגן אז ס'איז דא א פֿינף פראצענט טשענס. אז ווען די טויזענט מענטשן שטייען אויף צופרי גייען זיי ביז ביינאכט האבן געהאט א עקסידענט.
אהא. יא, יעצט פארשטיי איך אויכעט פארוואס פראבעביליטי איז נישט אזוי פשוט ווי ס'קען זיין, ס'קען זיין אז יא און ס'קען זיין אז נישט, ווייל איך מיין אונז נוצט מיר עס, איך נאך אמאל נוץ אסאך מאל די ווארט אין טאג טעגליכן לעבן אין שפראך, יא? וואס טראכסטו, מ'גייט גיין היינט צו די חתונה? ס'קען זיין, איך ווייס נישט. מער איז יא מער נישט? איך גלייב אז יא. אבער דו רעדסט דא פון א קעיס ווען ס'דארף זיין א כלל. די מעגליכקייט, די אפשר, די פראבעביליטי, דארף זיין א כלל. א כלל פאר אים און א כלל פאר דעם, און ס'גייט מיט א פראצענט טשענס און מיט א דאללער אמאונט, סאו ס'איז א גאנצע מעטעמעטיקל חשבון. הונדערט פראצענט. און ס'איז אויסגעבויט. סא די פראבעביליטי איז אזוי זיכער ווי מיין זיכער. ווי מיין זיכער יא איז די זיכער נישט. יא, און איך וועל זאגן נאך מער. דו מאכסט א משל פון א חתונה. סך הכל אויב דו גייסט גיין צו די חתונה וועט עס לכאורה האבן געווען א שיינע זאך, די מחותנים וועלן זיך זייער פרייען צו דיר, און אויב דו גייסט נישט גיין צו די חתונה קען זיין אז דו וועסט דארפן זיך פארענטפערן פארן מחותן די נעקסטע טאג, קען זיין דו וועסט אים קאלן זאגן מזל טוב, צו קען זיין אז אז ער וועט דיך פארשטיין און קען זיין אז ער וועט דיך נישט פארשטיין, אלעס קען זיין, באט לייף גאוס אן, מארגן איז נאך א טאג און איך בין זיכער דריי אהאלב טעג נאכדעם, נישט די מחותן געדענקט צו דו ביסט געווען און נישט דו געדענקסט צו דו ביסט געווען, די לעבן גייט ווייטער אן. ווען דו קומסט אבער אין די אפשענס מארקעט, וואס דאס איז די עיקר וואס דער שואל פרעגט, וויאזוי ארבעט פראבעביליטיס אין די אפשענס מארקעט, איז עס נישט אזוי. ס'איז טאקע דא א קליינע טשענס, דו קענסט דיך אויסארבעטן א געוויסע מהלך אז דו זאלסט האבן זייער א גרויסע טשענס פאר סוקסעס, און זייער א קליינע טשענס פאר דורכפאלן אין די ספעסיפיק זאך וואס דו טוסט. אבער דא קומט נאך א זאך, וואס גייט געשען ווען דו פאלסט דורך? אויב ס'איז א איינמאליגע זאך, דעמאלטס קען זיין א דיזעסטער אויב דו פאלסט דורך. דו קענסט פארלירן זייער אסאך געלט. אבער דו טוסט עס טויזנט מאל, דעמאלטס קענסטו אנהייבן צו שפילן מיט פראבעביליטיס. פראבעביליטיס ווען דו טוסט עס אין ביזנעס, סיי אלץ א אינשורענס קאמפאני, און סיי אלץ א אפשענס ביזנעס וואס איך רוף אן טו א סערטען דעגרי א אינשורענס קאמפאני, מוזטו גיין געבויעט אויף אסאך מענטשן, אויף אסאך נומבערס, אויף אסאך געשעהענישן, אויף אסאך אקורענסעס הייסט עס אויף ענגליש, אסאך מאל וואס ס'איז געשען. ווען דו האסט אסאך מאל וואס ס'איז געשען דעמאלטס קומט אריין פראבעביליטי. ווען דו האסט נאר איין מאל וואס ס'איז געשען קומט אריין אונזער שמועס וואס אונז האמיר שוין גערעדט פון בדרך הטבע. צו אה בדרך הטבע גיי איך מצליח זיין. ניין, ווייל דער מענטש וואס דרייווט צוואַנציק יאר האט נאך קיינמאל נישט געמאכט קיין עקסידענט, אויב מאכט ער היינט א עקסידענט איז עס בדרך הטבע. ווייל ס'קען געשען. און אויב דער מענטש קען נישט עפארדן די זאך וואס ס'קען געשען בדרך הטבע. דארף ער זיך פראטעקטן פאר דעם.
אהא, סאו וואס זאגסטו לגבי נאכאמאל די אפשענס מארקעט, כ'האב נישט פינקטליך פארשטאנען, אז ס'איז מ'דארף האבן אסאך געשעענישן פון דעם כדי צו קענען האבן א פראבעביליטי, וואס הייסט עס? יא, סאו לאמיר זאגן אז איך גיי פארקויפן א אפשען. פאר דיר, אקעי? און איך פארקויף דיך א אפשען וואס ס'מיינט אז אויב די מארקעט גייט טראסקענען מער ווי צען פראצענט, גיי איך מוזן אפקויפן פון דיך דיינע שעירס.
אקעי.
סאו איך פראטעקט דיך. ווייסט אז מער ווי צען פראצענט קענסטו נישט פארלירן ווייל איך נעם עס איבער. טאמער קומט עס אן צו דארטן, איז דא איינער דא חיים עקשטיין קומט און קויפט עס אפ פון מיר. קויפט עס אפ, יא. און פארוואס טו איך עס? ווייל איך האב מיט מיינע סטאדיס געמאכט א חשבון אז ס'האט זייער א לאו פראבעביליטי אז ס'גייט אנקומען א מארקעט וואס דראפט מיט צען פראצענט, ממילא בין איך קאמפארטעבל דיך צו געבן אינשורענס. ס'אבער נאך אלץ דא א בדרך הטבע אז ס'גייט יא פאלן. ס'קען געשען א זאך. כ'ווייס נישט, פוטין קען נעמען עפעס א דיפרענט מעדיקעישן מארגן און ס'קען געשען. סאו אויב געשענט עס יא. וויאזוי גיי איך דילן מיט עס? לאמיר זאגן ס'פאלט צוואנציג פראצענט, גיי איך דערלייגן זייער אסאך געלט? און וואס האב איך געהאט פון די גאנצע פראבעביליטי אויב ס'גייט, איך טו עס איין מאל א יובל און דעמאלטס קען עס געשען.
און איך דערלייג דעמאלטס זייער אסאך געלט. יא. מה שאין כן אויב איך טו עס אסאך מאל, כ'טוה עס מיט צוואַנציק, מיט מיט מיט פינף מאל א וואך, מיט צוואַנציק דיפרענט סטאקס, צוואַנציק מינים, סטרעטעדזשיס, מהלכים, וואס איז עכט שווער אריינצוגיין עכט אין דיטעיל יעצט מיט אלע דיטעילס פון עס, אלע פרטים, ס'איז א לענגערע שמועס.
איך ווייס ס'איז א ס'איז א חלק, ס'איז עפעס וואס ווערט אויסגעשמועסט אין די קורס.
אוודאי, אוודאי, אין די קורס. שכוח פארן געבן טועמיה דערפון.
יא, אין די קורס גייט מען אריין באריכות מיט עס אין די לענג און ברייט און יעדער גייט ארויס קלאר בעזר השם. אבער די די זאך וואס אונז דארף מיר וויסן איז אז כדי דו זאלסט האבן די מין זאך פון פראבעביליטיס וואס ס'ארבעט פאר דיר, מוזטו האבן אסאך געשעענישן, דאס איז וואס איך וויל ארויסברענגען. אהא. דארפסט דאס האבן געטון גענוג מאל, און פארשטייט זיך אליין א הקדמה פריער, מען דארף גוט וויסן וואס מען טוט דא, וואס נאך גענוג מאל האסטו א מאדעל וואס די פראבעביליטי זאל יא אדער נישט געשען. יא, אבער האסט דאך געהאט נאך א נקודה אז אויב ס'געשענט יא איינמאל דערלייג איך זייער אסאך געלט, וויאזוי נעמט עס קער דערפון?
יא, ווייל אויב דו טוסט עס אסאך מאל, לאמיר צוריקגיין צו די קאר אינשורענס קאמפאני, אקעי? סאו די קאר אינשורענס קאמפאני דערלייגט אויך אסאך געלט פאר די איינמאל וואס ס'געשענט.
יא.
אבער זיי האבן עס אזוי סאך מאל אז בעיסד אויף פראבעביליטיס, לאמיר זאגן פֿינף און נײַנציק פראצענט דערלייגן זיי נישט, און לאמיר זאגן אז די איין מאל וואס זיי דערלייגן דארפן זיי נעמען פון פֿופֿציק פראצענט פון די געלט וואס זיי האבן באקומען און צאלן פאר דעם, בלייבן זיי נאך אלץ איבער מיט א פראפיט. סאו ער נעמט, די קאר אינשורענס קאמפאני דיעלט לכתחילה מיט מענטשן וואס די פראבעביליטי אז ס'זאל קאסטן געלט פאר די אינשורענס, די פראבעביליטי אז ער זאל האבן א עקסידענט זענען זייער נידריג, יא, איז ממילא אפילו ס'מאכט זיך יא די איין מאל, זיין מאדעל פארזיכערט אים לכאורה אז ער גייט עט די ענד אוו די דעי מאכן געלט און נישט דערלייגן.
עקזעקטלי.
און די זעלבע בחינה ווייטער, איך מיין, איך ווייס אז ס'איז נישט מער ווי א משל מיט א נמשל, אבער די זעלבע בחינה איז דא ביי די אפשענס מארקעט און און איין אין די קורס פאר דרוש הדברים ותמצא נחת. אגב חיים, פאר איך גיי ווייטער, ס'קומט אויף נאך א קורס יעצט ערגעץ?
יא, מיטן אייבערשטנ'ס הילף פעברואר נײַנצן פאנגט זיך אן נאך א קורס.

אונז נעמען נאר מענטשן וואס אונז פילן מיר קוואליפייד פאר עס, באט ס'איז פאנגט זיך אן אנצופילן, אויב איינער איז אינטערעסירט קען מען טאקע טשעקן צו דו קענסט זיין. מ'עט צוקומען צו די נאמען ביים סוף, ווייל איך קען נישט בייטן מענין לענין צו פרעגן נאך א שאלה וואס איז אריינגעקומען שוין צוויי מאל, אקעי?
אקעי. וואס איז די אפשענס, איך ווייס נישט צו די שאלה איז אויף די אפשענס מארקעט אדער די סטאק מארקעט בכלל, וואס איז עס אנדערש ווי געמבלינג? געמבלינג איז ווען א מענטש נעמט א טשענס. כ'האב מיך דערמאנט דערפון יעצט ווייל האסט גערעדט פון פראבעביליטיס, יא? ס'איז בעיסיקלי, מ'אינוועסט געלט, און אויף א חשבון וואס, ס'קען זיין ס'וועט מיר געלונגען ס'קען זיין ס'וועט מיר נישט געלונגען, געמבלינג איז נישט די זעלבע זאך, אז מ'שפילט מיט געלט ס'קען זיך מאכן קען זיך פארלירן. יא, ס'איז א גוטע קוועשטען, און ס'איז א קוועשטען וואס האלט אין איין ארויפקומען ווען כ'רעד מיט מענטשן. איבערהויפט מענטשן וואס זיי האבן געהאט מיטגעהאלטן מיט מענטשן וואס האבן צוטון מיט געמבלינג און מענטשן וואס האבן שוין אריינגעלייגט געלט אין די אפשענס מארקעט און זיי האבן געגעמבלט.
אה, שוין געזאגט די שפיץ פון די תשובה. יא, אפשענס, צו קויפן אפשענס אן דעם וואס מען האט זיך אויסגעלערנט וואס צו טון, האבן די סקיל אזוי ווי ס'דארף צו זיין, איז געמבלינג, און שטיי ווייט פון דעם, אזוי ווי דו שטייסט ווייט פון פייער. wow. ס'איז א זאך וואס א איד טאר נישט טוהן, מען טאר עס נישט טוהן, א נארמאלע סיווילייזט מענטש טאר עס נישט טוהן, ווייל ס'איז געמבלינג, הונדערט פראצענט. נאר וואס דען? כ'וועל דיר מסביר זיין מיט א משל פון געמבלינג.
ווייל איך פארשטיי דו פרעגסט מיך אויף געמבלינג, עטליעסט דער שואל ווייסט וואס ס'מיינט געמבלינג. דו גייסט געבן א תיקון פאר די עוולה פון, פאר די פראבלעם פון געמבלינג דורך עס נוצן מסביר צו זיין א גוטע זאך.
עקזעקטלי. און די וועג וויאזוי כ'גיי דיר עס מסביר זיין איז מיט א זאך פון געמבלינג וואס יעדער איינער איז באקאנט. ס'ווערט אנגערופן אויף ענגליש לאטערי טיקעט. לאטערי טיקעט. לאטערי טיקעט, די ביליאן וואס דו האסט נישט געמאכט פאריגע וואך, יענץ איז עס. כ'האב עס, דאס כ'האב נישט געמאכט אפילו ס'איז ארויף געגאנגען צו איבער א ביליאן, יא. צו איבער א ביליאן, האט דיך עס נאר געהאלפן דערלייגן נאך צען דאלער, נישט דו חס ושלום, ווייל כ'רעד יעצט פון וועם ס'האט געהאלפן דערלייגן, און פאר געוויסע מענטשן אנפארטשענעטלי מער ווי צען דאלער.
סאו לאמיר נעמען דאס פאר א משל, דו פארשטייסט אז ווען איינער גייט אריין אין א סטאר און קויפט א לאטערי טיקעט האט ער געגעמבלט? אויב קענסט מיר זאגן כ'האב עס נאר געטון מיט איין דאלער, אקעי פיין איך פארשטיי האסט געגעמבלט נאר מיט איין דאלער, ביסט נישט אזא טיפש און האסט געגעמבלט נאר מיט איין דאלער, א צווייטער האט געגעמבלט מיט הונדערט דאלער און איינער וואס האט מער אדיקשאן האט געגעמבלט מיט טויזנט דאלער, אבער ס'איז א געמבל דאס פארשטייסטו.

ער פלעגט זאגן אז ער טשעקט קיינמאל נישט קיין לאטערי טיקעטס, ער קויפט אבער ער טשעקט עס נישט. ווילאנג ער טשעקט עס נישט איז ער א ספק עושר. איינמאל ער טשעקט עס איז ער א וודאי עני.
סאו דאס הייסט געמבלינג. דאס הייסט געמבלינג. יעצט איך וויל דיך פרעגן אז דו פארשטייסט אז געמבלינג איז א דעינדזשער זאך און א מענטש טאר נישט געמבלען, וואלסטו ווען געזאגט פאר דיין קינד צו קויפן א לאטערי טיקעט?
ניין.
ניין.
ניין. ניין. אבער איך ווייס אז ער קויפט איין מאל סתם אזוי פאר די עקספיריענס פון האבן געקויפט א לאטערי טיקעט מהיכא תיתי. אבער נישט אריין פארן אין די הייוועי.
פאר נישט אריין אין די הייוועי יא. לאמיך פרעגן א אנדערע קשיא, וואלסט דען ווען עדווייזט צו עפענען א קאמפעני וואס פארקויפט לאטערי טיקעטס?
יא.
ס'איז דאך געמבלינג לאטעריס.
פארן קויפער. אה, פארן קויפער איז געמבלינג, און פארן פארקויפער.
ער מאכט פיין פרנסה.
ער מאכט פיין פרנסה. א שיינע פרנסה. און ער וויל אפילו נישט מ'זאל רעדן פון דעם. דער עולם זאל נישט וויסן און דער עולם זאל גיין קויפן.
הערסט דו, לייג אראפ די טעלעפאן יעצט. נו, איך מיין איך רעד צו, איך רעד צום לאטערי פארקויפער.
יא.
אקעי. דאס איז די משל. די נמשל איז עקזעקטלי די זעלבע זאך. אפשענס קויפן איז על פי רוב געמבלינג. און פארקויפן אפשענס אויב ווייסטו וואס דו טוסט, פונקט ווי עפענען א לאטערי קאמפאני אויב ווייסטו נישט וואס דו טוסט איז נישט פלעין געמבלינג ס'איז סתם מאבד עצמו לדעת, וואס מאכסטו משוגע? נישט קיין אנונג וואס מען טוט. אבער ווען דו ווייסט וואס דו טוסט קענסטו מאכן א ביוטיפול שיינע ביזנעס, והא ראיה אז אלע מוסדות וואס זוכן צו רעיזן געלט מאכן לאטערי טיקעטס. אקעי, מאכן גורלות, לאמיר עס נישט אנרופן לאטערי טיקעט, מאכן גורלות. זיי מאכן געלט אפילו זיי דארפן באצאלן די הונדערט טויזנט דאלערדיגע הויז און די פופציג טויזנט דאלערדיגע קאר. מאכן זיי געלט. סאו, די זעלבע עקזעקט זאך איז מיט וואס אונז טון מיר. מען פארקויפט אפשענס אבער אויב ווייסטו נישט וואס דו טוסט, טו דאס אויך נישט ווייל דאס איז אויך געמבלינג, אין יעדע זאך. עפן נישט קיין עמעזאן קאמפאני אויך נישט אויב דו ווייסט נישט וואס דו טוסט ווייל ס'איז אויך געמבלינג. און עפען אויך נישט קיין קיין שיך קאמפעני, און עפען אויך נישט קיין גראסערי, אבער אויב ווייסטו וואס דו טוסט, איז עס א לעדזשיטעמעט זאך, וואס דו קענסט אויף א נארמאלע וועג קאנטראלן דיין ריסק און וויסן וואס דו טוסט. פשש, מוראדיג, מוראדיג מוראדיג קלאר, סאו די תשובה צו יענעמ'ס שאלה איז צו די אפשענס מארקעט הייסט געמבלינג, יא, ביז דו ווייסט וואס דו טוסט, און דעמאלטס, ניין. עקזעקטלי. ווייסט וויפיל מאל מענטשן רעדן צו מיר, איך רעד צו מענטשן פאר מען נעמט די קורס, און זיי זאגן מיר, דו ווייסט איך האב געזאגט פאר איינעם איך טראכט צו נעמען די אפשענס אינקאם קורס, און ער זאגט מיר, אפשענס געמבלינג! און ער פרעגט מיך אזוי ווי ער מיינט אז איך גיי אים זאגן ניין ס'איז נישט געמבלינג, איך זאג אים, אזוי האט ער דיר געזאגט? האט ער גוט געזאגט! אפשענס איז געמבלינג! אויב דו ווייסט נישט אויב דו ווייסט נישט וואס דו טוסט און על פי רוב ווען דו קויפסט אפשענס ביסטו פלעין א געמ. יא ס'קען זיין אמאל אמאל אויס. איך דענק נאך איך האב אמאל געזען אין א גראסערי האב איך געזען ווי איינער קומט צו גיין מיט צען טיקעטס און ער פאנגט אן צו טשעקן זיינע טיקעטס, געווינען, ניין, צעריסן, אוועקגעווארפן, געווינען, ניין, צעריסן, אוועקגעווארפן, געווינען, ניין, ער קומט אן צו די פערדע טיקעט, יא! געווינען! און ער פאנגט שוין אן צו זיין עקסייטעד, אה, צען דאלער, און ער געבט אים צען דאלער, און ער גייט אהיים און ער דערציילט אלע זיינע אלע זיינע חברים, דו ווייסט איך האב היינט געווינען צען דאלער אויף א לאטערי טיקעט?
נו, ער האט דאך טאקע געווינען צען דאלער.
עקזעקטלי, אבער קיינער האט נישט גערעדט פון די דרייסיג דאלער וואס ער האט באצאלט פאר די צען טיקעטס.
אה, אקעי. אקעי, די קומעדיגע קורס וואס חיים עקשטיין וועט געבן און אויסלערנען דעם עולם נישט געמבלען און יא מאכן געלט, איז פעברוארי ניינטין כ ח שבט און די נאמבער זיך איינצושרייבן חיים? יא, עיט פאר פייוו עיט פייוו וואן טרי זירא וואן זירא, שיק א טעקסט מיט די ווערטער איי עם אין.
איי עם אין. אדער שיק א אימעיל צו עסק עט חיים עקשטיין דאט קאם, עי עס קעי עט סי עיטש עי איי עם אי קעי עס טי אי איי ען דאט קאם מיט די ווערטער איי עם אין.
איי עם אין, זייער פשוט. זייער פשוט און זייער גרינג. וויאזוי ספעלט מען איי עם אין? אה, ס'דא אסאך, ס'דא אסאך וועגן עס צו ספעלן. נו. ס'דא איינער וואס מאכט איי, אויבערשטרעכל, עם, און נאכדעם אין.
צוויי ווערטער, איי'ם אין. איי'ם אין. איינער מאכט עס איי, ספעיס, AM, ספעיס, אין. איך האב מער ליב די צווייטע וועג אפילו ס'איז לענגער.
אקעי. און. ס'האט עפעס א געוויסע עמפעסיס, איי, עם, אין.
יא, איך האב שוין געזען נאך צוויי דריי וועגן, אבער אדרבה, לאמיך זען ענקער קריעטיוויטי.
אקעי, שאלות פאר די פראגראם קען מען שיקן ביי טעקסט אויף עיט פאר פייוו פאר וואן עיט פייוו זירא טרי סעווען אדער א אימעיל כנל ask at chaim eckstein dot com ask at chaimekstein dot com א גרויסע שכויח ר' חיים! מיי פלעזשער הצלחה.